שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אין דעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פון דעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

אויסגעפוצט, אוועקגעכאפט, זעה וואס א איד קען מיט אלץ אוועקכאפן. מ'קען אוועקכאפן, מ'קען צוגנב'ענען, אבער מ'קען אפילו דאס דאוונען אוועקכאפן. דאס הייסט גאר אויף גיך א כאפ טאן, ווי? אפכאפן, יא, אבער אוועקכאפן קען מען אויך. אוועקרייסן האט פארשידענסטע באדייטן, אויסנארן.

מיר ווילן אז אונזער לשון זאל זיין ריין, מיר ווילן ניט אנזאגן קיין שלעכטע בשורות, איז פונקט אזוי ווי ס'איז סגי נהור, דאס איז דער אלטער אויסדרוק אויף א בלינדן, גיט א טראכט וויפיל פארשיידענע ווערטער מען האט פארן בית עולם, בית עולם אליין איז דאך אן אויפעמיזם, בית עולם, איידער צו זאגן גיין אויפן בית הקברות, בית הקברות איז האמעטנע, איז זאגט מען בית עולם און ס'איז דא אזויפיל אויסדרוקן בית חיים און הייליגער ארט אויפן גוטן ארט, אדער מ'זאגט פשוט אויפן פעלד, אדער אנשטאט א שלעכט אויג, א בייז אויג, זאגט מען א גוט אויג,

אין ווילנע און אין א סך אנדערע ערטער אין ליטע, אין א סך אנדערע ערטער אין ליטע, האט מען אנשטאט וואוינען געזאגט וויינען, דעם או האט מען ארויסגערעדט עי, האט מען דאך ניט געקענט פרעגן א מענטשן וואו וויינט איר, פלעג מען פרעגן וואו פרייט איר זיך? אידן האבן פיינט דאס ווארט טויט, דאס ווארט שטארבן, און ס'איז דא צענדליגער ווערטער צו פארבייטן שטארבן. מיר נעמען די העברעאישע נפטר געווארן, נסתלק געווארן, נתבקש געווארן, און נאך אזעלכע ווערטער, און נאכדעם אוועקגיין און אוועקפאלן און אוועקקומען און אויסגיין און פארגיין און אנטשלאפן, קומען צו גאט, אויסהויכן דעם לעצטן אטעם, און נאך און נאך אזעלכע ווערטער. איך וויל אז אזוי ווי די צייט רוקט זיך און איך ווער ביסלעכווייז פארמאטערט וועל איך סיי ווי ניט אלץ אויסשעפן, איך וועל נאר אפשטעלן זיך אויף אפאר זאכן נאך, אויף אידישער צערטליכקייט, די צערטליכקייט וואס איז דא וואס אידן האבן אריינגענומען אלע מעגליכע פארמען פון די אלע שפראכן מיט וועלכע זיי האבן זיך באגעגנט. אויף אויסנדריקן צערטליכקייט. ערשטנס וואלט מען געקענט אנשרייבן דעם וואונדערליכסטן עסיי, אזוי מ'האט דאך גערעדט וועגן דעם אמאל אידן, וואו ווען האט דער מאן געקוקט אויף זיין ווייב, וואס איז, ליבע האט נישט געשפילט קיין ראלע, און נאך אזעלכע זאכן, ס'איז גענוג א טראכט טאן די נעמען פון פרויען, די אידישע נעמען פון פרויען.

האט מען גענומען די אלע מעגליכע גערמאנישע ענדונגען און די אלע מעגליכע סלאווישע ענדונגען, און אויב א אינגל האט געהייסן אברהם האט ער געקענט הייסן אברעמל און אברעמעלע און אברעמעניו און אברעמטשע און אברעמטשיק, וואס מען האט געקענט נאר מאכן אויסצודריקן צערטליכקייט, אברעמינקע, אלערליי סופיקסן, מען האט זיי צונויפגענומען, אריינגעשארט אלצדינג אינאיינעם. און די פיינסטע מדריגה פון צערטליכקייט וואס איז פארבונדן מיט דער טיפסטע רעליגיאזיטעט איז אזא ווארט ווי גאטעניו. גאטעניו. דער בורא עולם, דער וואס האט באשאפן א יש מאין, ער איז.

א דערוואקסענער פרומער פראוואסלאוונער קען עס ניט זאגן, אבער א פרומער חסידישער רעבע קען יא זאגן און האט געזאגט, אוי, גאטעניו, טאטעניו. און אין דעם גאטעניו איז דא דער גאנצער ים צערטליכקייט וואס האט זיך אנגעקליבן, צוזאמען, צוזאמען מיט אזא מין טיפער מדריגה פון גלויבן אז ניט נאר מ'מעג, נאר מ'דארף דעם בורא עולם אנרופן אויף דעם אופן, איז דער גאנצער שטח פון צערטליכקייט אין ארץ ישראל, מוזן זיי איבערנעמען, נו אז אז עמיצער הייסט, אז א מיידל הייסט לאה, מען וויל זאגן א קליינע לאה, א ליבע לאה, מוז מען זאגן לאה'לע. ווייטער איז דא דער גאנצער שטח פון ביטול. איר דארפט ניט מיינען אז ביטול איז בלויז א נעגאטיווע זאך. ביטול איז א מיטל גובר צו זיין רישות אין דער וועלט, א מיטל גובר צו זיין דאס וואס מען קען אנדערש ניט באקעמפן. אין דעם בארימטן וויץ ווען מען דערציילט איינעם צו האבן געקראגן פעטש אין בארדיטשוב, זאגט ער אויך מיר א שטאט בארדיטשוב.

קומען מיר צו אזא פונקט וועגן עשירות פון א שפראך. א שפראך איז אזוי רייך ווי זי דארף זיין. ווען אן אראבער האט פארשידענע נעמען פאר קעמלען, א יונגער קעמל, אן אלטער קעמל, א קעמל פון איין קאליר, א קעמל פון אן אנדער קאליר, איז דערפאר וואס דער קעמל איז אן אנשפאר אין זיין לעבן. פארשטייט זיך א איד האט ניט געדארפט האבן מער ווי איין נאמען קעמל, ווייל דאס ווארט קעמל האט ער נאר געדארפט האבן איבערצוזעצן אין חומש די מעשה מיט די אז עס איז דא גמלים. נעמען פון ביימער האט מען געדארפט האבן נאר ווען מען האט געדארפט, האט מ' איז מען געקומען אין סלאווישע לענדער מ'האט דארטן געזען ביימער האט מען פארגעסן אז מ'האט פריער אנגערופן אייכנבוים און מ'האט עס אנגערופן דעמב אדער טענענבוים און מ'האט עס אנגערופן מיט א נייעם סלאווישן נאמען און אזוי כסדר אדער נעמען פון בלומען וויפיל מען האט זיי געדארפט האט מען זיי געהאט אבער ווען עס קומט צום סאציאלן לעבן ווען עס קומט בין אדם לחבירו און ווען עס קומט צו דער וועלט פון עמאציעס אין דער וועלט פון עמאציעס איז אידיש אין לשער רייך. איך רעד שוין ניט וועגן ריין אידישע זאַכן. טראַכט וועגן דעם, וועגן אַזאַ רייכקייט, וואָס קומט, דריקט זיך אויס, תורה לערנט מען, אַ ברכה מאַכט מען, תהילים זאָגט מען, תפילין לייגט מען, קרישמע לייענט מען, אַפילו ווען מע זאָגט אויסווייניק, זאָגט מען, ער לייענט קרישמע. אַ קדושה קען מען אַריינכאַפּן, רש"י מאַכט, דער מדרש ברענגט, די גמרא זאָגט, דער רמב"ם פּסקנט, און נאָך אַזעלכע זאַכן. דאָס איז אַ נאַטירלעכע זאַך. אָבער גיט אַ קוק אַזוי. אין תנך זיינען דא זיבן פארשידענע ווערטער פאר דעם ווארט ארעמאן, אויך א היבשע פארציע, זיבן ווערטער, עני, אביון, מסכן, רש, דל, דך, מך, ניט נאר ארעמאן נאר א פארשידענע זאכן פון דעם סאציאל געדריקטן. און דערפון טאקע קומט דער אויסדרוק אן אביון אין זיבן פאלעס. אן אביון אין זיבן פאלעס. אבער וויי וואס אידן האבן צוגעלייגט. אביון איז געווען ווייניג, האט מען געמאכט אזא ביטל ווארט אן עוויאק. איינע פון די געניאלסטע ווערטער וואס אידיש האט אויסגעטראכט איז דאס ווארט קבצן. ס'איז ניט קיין העברעיִש וואָרט. עס איז אַ וואָרט. דאָס ערשטע מאָל טרעפֿט זיך עס ערשט אין זעכצן דרײַ און צוואַנציק. קבצן. און אַזוי ווי דאָס וואָרט, איר פֿאַרשטייט, אַ וואָרט קבצן. ס'איז אזוי שלעכט צו זאגן א שנארער, א שלעפער, א מדינה-גייער, א הקדש'ניק, א בעטלער, א קבצן, דער וואס וקבצנו יחד, דער וואס קלייבט צוזאמען. גיט א קוק וויפיל חכמה עס שטעקט אין דעם, אינמיטן דערינען ס'איז דא אזויפיל ווערטער פאר ארעם מאן, כ'האב דאך שוין היבש ביסל אייך אויסגערעכנט, איז מיר מיטן דערין אט איינגעפאלן אז דלפון איז אויך אן ארעם מאן, דלפון איז דער פערטער זון, המן'ס פערטער זון, ווי קומט צו אים לויט דער קלאנג-אסאציאציע, עס הייבט זיך אן דל, בדלות, דלפון. איז דאס געווען ווייניג, זענען דא געגנטן וואו פרשנדתא הייסט אויך אן ארעם מאן. פרשנדתא שטייט לעב דלפונען. עס וועט דאך נישט שטיין לעב אן ארימאן א נגיד, קלאר אז ער איז אויך אן ארימאן. אדער נעמט א מאדנע ווארט כתריאל, ער איז א כתריאל. וואס האט מען געהאט צו דעם? וואס ווייס איך? איר דארפט נישט מיינען אז שלום עליכם האט עס אויסגעטראכט, ער האט גענומען פארטיגערהייט און פון דעם כתריאל געשאפן כתריאליווקע. גיט א קוק, דאס ווארט באטייט מיין קרוין איז גאט. דאס באטייט דאס ווארט. קען דאכט זיך זייער א געהויבענע זאך, אמת? א געהויבענע זאך. אבער, אבער, איבער עפעס א סיבה, אפשר אין פארבינדונג מיט קט, איך ווייס נישט פארוואס, נאר כתריאל איז אן ארעמאן, א כתריאליק, אסאך אסאך יארן איידער שלום עליכם האט געשאפן זיין כתריאלעווקע.
און די זעלביגע זאך איז פארקערט מיט די נגידים, אז ס'איז דא א גביר, א נגיד, א קצין, מ'האט גענומען דריי העברעאישע ווערטער, וואס אלע דריי באטייטן זיי נישט רייכער, אלע דריי באטייטן זיי אנפירער, פירער, הערשער, אבער מיר ווייסן דאך ווער הערשט, ווער זאגט די דעה, ווער עס האט די מאה, איז קלאר אז א קצין איז גאר א גרויסער ארעם א רייכער ווייל ער איז א הערשער. אדער אזוי האט מען גענומען דאס ווארט פריץ, פריץ איז אייגענטליך דער א מוטוויליגער, דער וואס טוט וואס ער וויל, דער וואס האט כח צו טון וואס ער וויל און ער טוט וואס ער וויל. ווער איז דער פריץ? דער גרויסער לאנד באזיצער, ער איז געווען דער פריץ, איז ער דער פריץ. אדער דאס ווארט חוזק מיט דעם אריבערשפרונג פון באטייט שטארקייט צו ווייל דער וואס איז שטארק לאכט פון דעם שוואך, אדער נעמט אזא מין המצאה פון פאלק חיונה, חיונה. איז א אידיש ווארט, איך שטרייך עס אונטער, ס'ניט א ווארט וואס איז געווען אין העברעאיש און מ'האט עס אריבערגענומען אין אידיש, א ווארט וואס איז לכתחילה געשאפן געווארן ביי אידיש רעדנדיגע אידן, זיי האבן געהאט דאס ווארט פרנסה, פארוואס האבן זיי געדארפט דאס ווארט חיונה? ווייל אין דעם באגריף פרנסה איז עפעס דא א עפעס א בייטעם פון שפע, א בייטעם אז ס'איז גענוג, ער האט פרנסה הייסט ער דארף ניט זארגן, אבער ווי איז אז מ'לעבט דורך קוים קוים, אז מ'זשיפעט ווי ניט איז דורך, אז מ'קומט ווי עס, אז מ'שלאגט זיך ווי עס איז דורך, זאגט מען חיונה האט ער, חיונה האט ער. גיט א טראכט וויפיל דינקייט עס שטעקט אין דעם אונטערשייד צווישן פרנסה און חיונה, און עס זענען דא הונדערטער אזעלכע ווערטער מיט אזעלכע דינקייט, פיינפילעוודיגקייט, א טרוף צו זיין אט דאס זעלביגע פאלק, וואס איז אים ניט געארט צי א פויגל האט אזא נאמען אדער אן אנדער נאמען אדער אזא מין פויגל, גענדיגט. אדער אזא מין בלום, אזא מין בוים, האט מען, איז דא אזויפיל ווערטער וואס דריקן אויס הארצווייטאג און עגמת נפש, און ס'איז אלץ ווייניג און ווייניג און ווייניג, האט מען אויסגעטראכט שברי לב. ס'איז נישט גענומען פארטיג א רעדע פון העברעיש שברי לב, ס'איז דא שברי לוחות, ס'קען זיין שברי כלי, האט מען גענומען דעם שברי און עס פארבונדן מיט לב, און שברי לב און ס'איז אביסינקע אנדערש ווי הארצווייטאג. און אפשר אביסל ווייניגער, איך ווייס ניט אבער עפעס א ניואנס איז דא. גיט א קוק וויפיל אונטערשיידן עס שטעקט אין קריוודע און עוולה. א אונטערשייד אין מזל און הצלחה. נו מזל איז סתם א ווארט וואס דער באטייט האט זיך געביטן. ער האט זיך געביטן אין באטייט אויך אין העברעיש האט זיך עס געביטן, אין אידיש איז לכתחילה מזל, נאר צו זאגן ער האט מזל, ער האט געוואונען דאס גרויסע געווינס. אבער גיט א טראכט, מזל דארף מען האבן דאס ווארט און דאס ווארט הצלחה, ווייל הצלחה און מזל איז ניט די זעלביגע זאך. ווען איך זאג ער האט מזל, איך וויל איר זאלט זיך צוזאמען מיט מיר נעמען אריינטראכטן אין די ווערטער. אז מען זאגט ער האט מזל, הייסט, זאג איך וועגן אים נאר איין זאך, מען קען האבן מזל, כאטש מען קען האבן א פארשטאפטן קאפ און קיין זאך ניט קענען און קיין זאך ניט וויסן און האבן מזל. ער האט הצלחה איז אנדערש. דאס הייסט, עס גיט זיך אים איין א דאנק דעם וואס ער האט עפעס א גוטן שטריך, א דאנק דעם מען קען, ער האט הצלחה. אז צו ווערן בארימט ווי א מאלער איז ניט גענוג מזל, מען דארף האבן הצלחה, עס דארף אין דעם מאלער שוין עפעס וואס זיין. און דעריבער אדער נעמט דעם וויציקן אונטערשייד שלימזל און שלומיאל. און ביי די דייטשן איז מען געווען מער פארשפרייט שלומיאל. דו ווייסט דאך די חכמה וואס מען זאגט וואס איז דער אונטערשייד צווישן שלימזל און שלומיאל, אז דער שלימזל

איז גראד אויסגערעכנט אז פון שבט ראובן האט מען געבראכט אזויפיל און פון אנדערע שבטים אזויפיל, און עס באקומט זיך אז גראד דער שלומיאל האט געהאט ווייניגער גאלד, ער האט געבראכט נאר עפעס א בעקן אזא מין פון צען שקל גאלד, אנדערע האבן געבראכט פון דרייסיג שקל גאלד, אנדערע פון צוואנציג, איך האב שוין נישט געכאפט. אהא מ'האט געכאפט עפעס ער איז דא עפעס אונטער געפאנפעט אבער קען מען דאך ניט זאגן אז דאס האט ער געטאן מיט רשעות ער איז שוין אזא נער בכלל א שלומיאל וואס האט איר צו אים און נעמט אזא מין פשוט'ער אונטערשייד א פיינער דינער אונטערשייד צווישן אומה און פאלק איז ערשטנס אזוי דעם באטייט אז אומה באטייט פאלק דאס ווארט אומה איז דא אין חומש, אבער אין חומש איז עס נאר א גרופע מענטשן, א טייל פון א שבט, א משפחה אין א שבט. עס טרעפט זיך אין חומש אינגאנצן, אין תנך מיין איך דריי אדער פיר מאל אומה, אין משנה שפראך איז אומה געווארן פאלק. איז איצט גיט א קוק ווי מען זאגט אויף אידיש. פאלק איז דאס נייטראלע ווארט, און אומה איז אדער צום גוטן אדער צום שלעכטן, מיט אן עמאציאנעלער באפארבונג. מיט אן עמאציאנעלער באפארבונג. און אזוי כסדר וואלט מען געקענט ברענגען און זיצן דא גאנצע נעכט און ברענגען פארשידענסטע ביישפילן פון שאפונגען, פון דעם איז איך ברענג נאר איין ווארט, ס'איז דא א פארשיידענסטע אויסדרוקן פאר באגינען, ס'איז דא באגינען און פארטאג און א שפראץ אויף טאג, און שאריען און שאריען אויף טאג, און זריען אויף טאג, און מ'האט גענומען פון העברעיש כעלות הבוקר כעלות השחר, און מען האט צונויף געבונדן כאור הבוקר, און אינמיטן דרינען האט מען גענומען אן אויסדרוק כלחוך השור, און מען האט פון דעם געמאכט אז דאס איז אויך באגינען. כלחוך השור הייסט אזוי ווי אן אקס לעקט אפ. דער אויסדרוק איז דא אין בלק בלק בן ציפור וואס איז געווען דער אמת'ער פויגל האט געוואלט, האט מורא געהאט אז אידן וועלן דארטן קומען וועלן זיי אלצדינג אויפעסן, אט אזוי ווי אן אקס לאזט ניט איבער קיין שטיקעלע גראז, איז כלחוך השור, איז גיט א קוק כלחוך השור, איז הייבט זיך אן מיט א כ', און דאס צווייטע ווארט מיט א ה', איז עס פונקט אזוי ווי כאור הבוקר, פונקט אזוי ווי כעלות הבוקר, פונקט אזוי ווי כעלות השחר, און וואס באדייט כלחוך השור? דער באגינען. פארשטייט זיך אז דאס איז געווען געשאפן ווי א וויץ, אבער דער וויץ האט זיך אנגענומען, און איצט נאך א וויץ, מען האט ניט לאנג איבערגעזעצט עגנונען, אויף אידיש, א בוך איז ארויס, ס'האט איבערזעצט עמעצער וואס קען גוט העברעיש אויף אנהייב? עגנון'ס העברעיש איז אזוי צו זאגן מיט דעם גאנצן אידישן גייסט פון העברעיש, מיט דורך מענדעלע און פרץ און די אלע ווירקונגען פון זיין אייגענע גאליציע, עגנון'ס העברעיש איז אזוי צו זאגן א דורות'דיגער העברעיש, א העברעיש איז ביי אים אין איין ארט דא אויך זיך ארויסגעריסן כלחוך השור ווען ער האט געוואלט זאגן באגינען, אבער דער איבערזעצער האט איבערגעזעצט אז ער איז אויפגעשטאנען ווען דער אקס האט געלעקט.
ס'דא א גאנצע וועלט פון ראשי תיבות, וואס א גאנצע וועלט, א גאנצע געביט, ספעציעל נישט אין קבלה און אין אלערליי מין מדרשים אויף דעם און אזוי ווייטער, ס'דא אידישע אידישע ראשי תיבות, דאס ווארט אדם האט נישט נאר א ראשי תיבות אז אדם איז אכילה און דירה און מלבוש, די דריי באדערפענישן פון דעם מענטש,

איז צו וועלכן ווינקל מיר זאלן זיך נישט קערן, צו וועלכן ווינקל מיר זאלן זיך ניט ווענדן, זע, מעג עס זיין גראמאטיק, מעג עס זיין איינציקע ווערטער, מעג עס זיין אויסדרוקן, שפיגלט זיך אפ אין דעם א נשמה פון א פאלק. און איך וועל ענדיגן מיט מאדנע דריי אידישע פארגלייכונגען וואס איר אלע ניצט און איר האט מסתמא וועגן דעם ניט געטראכט. מען זאגט ער איז קלוג ווי די וועלט, ער איז שיין ווי די וועלט, ער איז גוט ווי די וועלט. פרובט עס איבערזעצן אויף אן אנדער שפראך און זעט עס האט קיין טעם ניט. אדרבה זאגט עס אויף ענגליש. ס'האט קיין טעם נישט. נו גוט, ער איז קלוג ווי די וועלט גייט נאך אן. סאך קלוגע וועלט. שיין ווי די וועלט, און ער איז גוט ווי די וועלט ביי א פאלק וואס האט הונדערטע יאר געהאט אויסצושטיין אזויפיל רדיפות, וואס האט זיך געדארפט ביי אים אנקלייבן אזויפיל ביטערקייט לגבי דער וועלט, איז דא אן אויסדרוק גוט ווי די וועלט, דאס איז דער המשך פון דעם כי טוב וואס גאט האט געזאגט ווען ער האט באשאפן די וועלט, ווייל אויב מען איז א אמת'ער עכטער מאנאטעאיסט, און אויב מען איז באמת אן עכטער גלויביגער, איז אלץ וואס גאט האט באשאפן מוז זיין גוט און איז גוט.

און דאס איז דער געדאנק, די אידעי, די כוונה פון דעם גרויסן ווערטערבוך פון דער אידישער שפראך. א דאנק אייך.
חשוב'ע פריינט, אייער אפלאדירן איז א סימן פון אייער אנערקענונג אז ס'איז געווען זייער א פיינער און א אינטערעסאנטער אוונט און די ביבליאטעק איז זייער שטארק צופרידן וואס איר האט זיך איינגעגעבן צו באקומען דעם חבר מארק, ס'איז נישט אזוי לייכט געווען און געפירט א גאנצע קארעספאדענץ און ס'האט געדויערט לאנג אבער עס איז געווען ווערט. חשוב'ע פריינט איר זעט אז די אויפן טיש שטייט עפעס דארטן זאכן אבער וואס מ'קען גארנישט האבן פון דעם און באלד וועט מען דאס ברענגען אבער ביז וואנען? ביז וואנען מען וועט ברענגען די טיי, וואלט אפשר געווען מעגליך און וואלט געווען מעגליך פארן חבר מארק ער זאל ענטפערן אויף אייניגע פראגן אויב באמת עס זענען דא פראגעס און מען טאר נישט מעגליך צו פארענטפערן מעגליך אז עס איז נישט מעגליך. איך גלויב אז יא, אויב עס זענען דא פראגעס וועט דער חבר מארק גערן ענטפערן, אבער ווי דער שטייגער ווי מען זאגט אלעמאל אז פראגעס זאלן זיין שאלות און נישט קיין דרשות. חבר באטוויניק, איר'ט געוואלט א פראגע. רעדט העכער מען זאל אייך הערן. דאס איז א באזונדער פראגע. דאס איז א פראגע פון טראנסקריפציע. נאך א פראגע? דא איז דא א פראגע פון א אנאנים, אז מארק זאל ערקלערן וואס איז דאס סקאצל קומט, פון וואנעט נעמט ער דאס און וואס באטייט דאס, ווארום ס'איז דא פארשידענע אויסטייטשונגען פון דעם. מער קיין פראגעס זיינען ניטא. וועלן מיר אננעמען אז דאס איז, די פראגעס זענען גענדיגט, אוודאי זענען דא אסאך פראגעס, אבער מסתמא זשענירט מען זיך וואס ס'איז שפעט. חבר מארק, אויב איר ווילט פארענטפערן די צוויי פראגעס, קענט איר דאס איצטערט טון, ווייל באלד וועט איר זיין פארנומען מיט אנדערע זאכן. נאר איידער איר פארענדיגט, איידער איר ענטפערט, חברים איין מאמענט, ווי איז די פרוי? ווי איז זי דארט? איין מאמענט, איך וויל, איך וויל אז איר זאלט הערן וואס איך רעד אויף א מינוט ווייל ס'איז לויט אונזער מיינונג זייער וויכטיג. דעם דאנערשטיג, דעם דאנערשטיג דעם איין און דרייסיגסטן יאנואר וועט דא אין, וועט דא פארקומען א גרויסע הזכרה נאך ה' לייוויק און אין דער הזכרה, אין דער ארגאניזירונג דער הזכרה באטייליגן זיך פארשידענע, אויסער דער ביבליאטעק, פארשידענע געזעלשאפטליכע ארגאניזאציעס, עס וועלן אויפטרעטן רחל קארן, מרדכי חסיד און מלך ראוויטש, אלע וואס זענען דא זענען פארבעטן צו דעם אוונט, איך בין זיכער אז וועלן קומען אסאך מערער ווי היינט. חבר מארק, די צוויי זאכן פארענטפערט און נאכדעם. גאר קורץ, גאר קורץ, פאר די וואס ווילן הערן.
סקאצל קומט איז אן אויסדרוק פון מיטל-הויך דייטש זיי גאט ווילקאמען. איז געווען אן אויסדרוק צו באגריסן א גוטן גאסט, פלעגט מען באגריסן אלעמען, נאר נאכדעם איז געקומען דער ברוך הבא וואס האט ארויסגעשטויסן בנוגע מענער און בנוגע פרויען איז דאס צום טייל געבליבן. עס האט ניט צו טאן מיט אשת קצין מיט די אלע זאכן. עס איז אט די ווערטער וועגן וועלכע איך האב גערעדט, ווי קבצן, ווי חיונה, און נאך אזעלכע ווערטער. זיי זיינען, פארשטייט זיך, העברעאישע ווערטער, געשאפן פון דעם אידיש-רעדנדיקן פאלק. געשאַפֿן פֿריִער פֿון אַלץ פֿאַר ייִדיש, אָבער זיי קענען באַטראַכט װערן, אױב ניט אין גאַנצן װי לעגאַלע העברעיִשע װערטער, איז װי פֿאָלקסטימלעכע העברעיִשע װערטער אין די שטרענגע װערטערביכער. נעמט, למשל, אַזױ, אין די שטרענגע װערטערביכער, די העברעיִשע, זאָגן זײ, בלשון-עם.

ער קלייבט עס צוזאמען ניט פון וואוילטאג וועגן, נאר ווייל ער האט קיין אנדערע ברירה ניט. נאך אן אינטערעסאנטער ווארט איז דאס ווארט בעלן. ער איז א בעלן דאס צו טאן. בית עיין למד נון, וואס אויף העברעיש האט עס שוין גאר קיין זין נישט. ווייל אויב קבצן איז גענומען פון א ווערב, איז בעלן גענומען פון בעל. בעלן איז א אידיש ווארט געשאפן פון בעל. ווייל ס'איז געווען, מ'האט געדארפט האבן א ווארט אויסצודריקן אלצדינג, א בעלן קען מען זאגן, איך בין א בעלן דאס טועם צו זיין, און מ'קען זיין א בעלן צו קריגן אן עליה, און מ'קען זיין א בעלן צו קויפן א ניי בוך. איז בעלן, בית עין למד נון, א ווארט פון העברעאישן מאטריאל געשאפן אויף אידיש. ווען מען וועט ווען עס איז צונויפשטעלן א פולקאם וויסנשאפטליכן ווערטערבוך פון העברעאיש, וועט מען דארפן ספעציעל האבן א באזונדער גרופע אזעלכע ווערטער וואס זענען געשאפן געווארן פון אידיש רעדנדיגע אידן און וואס זענען שפעטער אריינגעקומען אדער קענען אריינקומען אדער מעגן אריינקומען אין העברעאיש. איך ווייס.

איז דער באטייט אן אנדערער ס'איז דא מען האט געשריבן בעלן בית הא למד נון פון דעם שורש בהל וואס איז דא אין אידיש בהלה אבער דאס האט קיין שום פארבינדונג ניט בעלן שטאמט פון בית עין למד פונקט ווי קבצן שטאמט פון דעם ווייל און מיט דעם זאץ וויל איך ענדיגן די וואס טראכטן וועגן ייִדיש און בשײַכות מיט העברעיִש דאַרפֿן אײַנזען, אַז ס'איז געווען אַ היסטאָרישע גורל-געבונדנקייט צווישן די ביידע לשונות. אָן דעם העברעיִשן עלעמענט וואָלט ייִדיש ניט געוואָרן ייִדיש. אָן ייִדיש וואָלט העברעיִש ניט געווען אין אַזאַ מאָס לעבעדיק, ווי ס'איז געווען במשך פֿון די אַלע דורות. ס'איז געווען א געבונדנקייט, און מיר דארפן זיך ווינטשן אז די געבונדנקייט זאל בלייבן ווייטער. א דאנק אייך.
חשובע פריינט וועט מיר ערלויבן א מינוט איך וויל דא מאכן א וויכטיגע מעלדונג אדער בעסער געזאגט א אינטערעסאנטע מעלדונג בעט איך אייך פאר איין מינוט זייט אזוי גוט גיט מיר אייער אויפמערקזאמקייט איך וויל מעלדן אז עס גרינדעט זיך ביי דער אידישער פאלקס ביבליאטעק א געשלאסענער ענג געשלאסענער און שטרענג געשלאסענער פילם סאסייעטי א געזעלשאפט פון אידישע מענטשן וועלכע ווילן זען קונסט פילמען, און איך גיב אייך שטענדיג די קאנדיציעס. עס הויבט זיך אן אין דעם זאל דעם קומענדן זונטאג א סעריע פון פינף פון די בעסטע פילמען פון דער גאנצער וועלט פון קונסט. מיר הויבן אן אונזער פראגראם דעם קומענדן זונטאג, האפן מיר, מיט אפשר מיט דעם גרעסטן און געוואגטסטן פילם וואס מען האט ביז איצט געמאכט, אין פראנקרייך א פילם וואס הייסט לאני דערניער א מאריענבאד, פאר א יארן אין מאריענבאד. מיר וועלן ווייטער האבן פילמען פון יאפאן און פון פראנקרייך, מיר גייען האבן דע הארפ אוו בערמא, א פילם וועגן פוילן וואס הייסט די צייט פון דער געטא, און אזוי ווייטער, איך וויל אייך נישט אויסרעכענען, איינמאל א חודש. פאר די קומענדע פֿינף חדשים. איינטריט איז בלויז פאר מיטגלידער וועלכע פארשרייבן זיך פאר דער גאנצער סעריע. צוליב געוויסע סיבות איז די צאל מיטגלידער א געשלאסענע. ס'קען נישט איבערגיין מער ווי פֿינף און זיבעציק קאפלס אדער הונדערט און פֿופֿציק פערזאן, און מיר האבן שוין א היבשע צאל איידער מיר האבן נאך אנאנסירט די זאך. איינטריט וועט אויסקומען א דאלער א טיקעט. פאר פול לענגט פילמס וואס אין טיאטער קאסטן זיי אסאך מער ווי דאס, אבער עס וועלן קענען קומען נאר די וועלכע פארשרייבן זיך אויף דער גאנצער סעריע, דאס הייסט פֿינף דאלער פאר די פֿינף פילמען. איינשרייבונגען וועלן גענומען ווערן אין די ארדנונג אין וועלכע זיי קומען אריינעט. איך וויל אייך נאר זאגן איין ווארט ווייל ס'וועט שוין נישט זיין קיין אנדערע געלעגנהייט, וועגן דעם ערשטן פילם. דער ערשטער פילם וואס איז אפשר דער שווערסטער פון, זיכער פון די אלע וואס מיר וועלן ווייזן, און איינער פון די שווערסטע פון אלע וואס זענען ווען עס איז געמאכט געווארן, איז א פילם וואס דער סיפור המעשה איז נישט קיין קלארער,

עמאציאנעלע און פסיכאלאגישע געדאנקען. מער ווי דאס האב איך נישט קיין צייט איצטער צו זאגן, עס איז געשריבן געווארן די סצענאריאו פון איינעם פון די ריזן פון דער היינטיגער פראנצויזישער ליטעראטור ראב גריע, ס'איז געמאכט געווארן פון דעם ריזן דירעקטאר אלען רענע וועלכער האט אויך געמאכט היראשימא מון אמור. און איינטריט איז נאר פאר די וועלכע וועלן זיך איינשרייבן פאר איין גאנצן סעזאן פון היינט ביז דעם קומענדן זונטאג אין אווענט אין דעם זאל, און כל הקודם זוכה. איבער אכט טאג זונטאג א וואך פון היינט האלב נאך אכט אין אווענט וועט מען פארמאכן די ליכט און מ'וועט אנהייבן ווייזן לאני דערניער א מאריענבאד.